מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן אינמיטן דעם מעשה, די לאנגע מעשה, די מורא'דיגע מעשה מיטן פריערדיגן רעבן, מען האט אים איינגעזעצט, מען האט אים גע'פסק'נט דער אויבערשטער זאל אויסהיטן אויף שיסן, דערנאכדעם איז געביטן אויף צען יאר סיביר, דריי יאר קאסטראמא, צום סוף איז ער ארויסגעגאנגען אין אפאר טעג, אין י ב תמוז איז ער, י ג תמוז איז ער ארויסגעגאנגען און צוריק געקומען אין לענינגראד, מיר האבן געענדיגט יענע וואך האבן מיר געענדיגט מעשה אז ער איז צוריק געקומען דאנערשטאג שפעט ביינאכט פון די חקירה די ערשטע חקירה וואס מען האט אים געמאכט און פרייטאג נאכמיטאג האט מען אים געברענגט די תפילין ברוך השם און ער האט געקראגן נישט צו גלייבן מען האט אים געברענגט דריי גאנצע חלות נישט צושניטן אויף שטיקלעך דער יחס האט זיך אנגעהויבן פירן צו אים אנדערש יעצט וועלן מיר אריבער גיין אויף אביסל אן אנדערן ענין נאכדעם וועט מען צוריק גיין צו די צווייטע חקירה וואס דער פריערדיגער רבי האט געהאט. מיר אריבער גיין אויף די וועגן די פעולות וואס מען האט געטון אויף צו ראטעווען דעם רעבן, דער איינזעצן דעם רעבן האט געמאכט א מוראדיגן שטורעם אין אין די שטאט, זייער גיך איז נתפרסם געווארן די ידיעה אין גאנץ לענינגראד, פון אלע עק שטאט פון אלע עק שטאט האט מען אנגעהויבן צו קומען זייער אסאך מענטשן, חסידים, פשוטע מענטשן און אפילו פרייע מענטשן זענען געקומען צום רעבן אין שטוב זען וואס טוט זיך דארטן. דער עולם איז געשטאנען און געזאגט תהילים און זיי האבן זיך געבעטן און געבעטן רחמים ביים אייבערשטן פארן רעבן, און די זעלבע צייט האט מען מודיע געווען אין די שטעט פון האדיטש, ניעזשין, ליבאוויטש, ליאדי און ראסטאוו אז מען האט איינגעזעצט דעם רעבן, די אלע ערטער פון די ציונים הקדושים פון די רביים, דער לעצטער ראסטאוו איז וואו דער רעבע'ס דעם פריערדיגן רעבענס טאטע דער רבי רשב דארטן איז מקום מנוחתו, און מען האט עס געשיקט דארטן צו ברענגען צו די אהלי קודש וואו די נשיאי חבד ליגן אין די שטעט. זיבן אזייגער אינדערפרי האט מען געמאכט, דאס רעדט מען אלץ וועגן וועגן מיטוואך אינדערפרי, זיבן אזייגער אינדערפרי האט מען געמאכט א אסיפה ביים רעבן אין שטוב, און ס'איז געווען דארטן די אלע מנהיגים פון די אידישקייט וואס זענען געווען, אלע אידישע מנהיגים פון שטאט פון לענינגראד, ס'איז געווען אויכעט מען האט געברענגט עורכי דין, לויערס, זייער באוואוסטע און מען האט געברענגט עסקנים מענטשן וואס זיי קענען טון וואס זיי האבן קשרים מיט די מיט די מענטשן פון די ממשלה די בעיה וואס איז געשטאנען דארטן אויפן פרק איז געווען זייער א פשוטע שאלה ווי ראטעוועט מען דעם רעבן פארשטייט זיך אז מ'האט אים איינגעזעצט אין אזא פלאץ איז די סכנה א מורא'דיגע סכנה און ווי געזאגט ווי מ'האט שוין געליינט אין די לעצטע וואכן, מ'האט ממש מסיים געווען לעצטע וואך ווען דער אנרופן דער פריערדיגער רבי האט אים גערופן דער מנוול לולאוו האט א זאג געטון צום פריערדיגן רבין אז אין פֿיר און צוואַנציק שעה ארום וועט מען דיר שיסן מ'עט דערהרגענען מיט א מיט א קויל, און האט נאך גע'יקעט אזוי האט נאך גע'מקעט בע-בע-בע-בע-בע-בע-בע-בע אוי עשרים נאך פֿיר און צוואַנציק שעה וועט מען דיר שיסן. איז דער מצב געווען זייער א אנגעצויגענער, די אסיפה האט זיך געצויגן אפאר שעה, און ס'איז געבליבן א החלטה דארטן אז מ'עט אריבערפירן די אסיפה אין א אנדער פלאץ, דעם רבינ'ס שטוב איז נישט געווען פאסיג פאר אזא סארט אסיפה, ערשטנס מ'דארף פשוט אכטונג געבן, ס'דארף זיין א ענין פון אכטונג געבן אויף אזעלכע סארטן זיצונגען, אויף צו פלאניווען ווי מ'וועט ראטעווען דעם רבין, איז א סכנה צו מאכן אין דעם פלאץ וואו מ'האט אים איינגעזעצט. צען אזייגער אינדערפרי זענען זיי אריבער געגאנגען אין א אנדער שטוב אויף ממשיך זיין אין דער התייעצות זיך דורכרעדן און געפינען א עצה וואס מען טוט, דא זענען געקומען אויכעט נציגים פון אלע חוגים פון די אידישע חוגים פון שטאט, פארשטייט זיך חוץ פון די ליידער די וואס זענען געווען אנגערופן קאמוניסטן. די התייעצות האט זיך געצויגן זייער א לאנגע צייט, דער מצב איז געווען זייער זייער שווער, און די די אלע די אלע וואס האבן זיך צוזאם גענומען דארטן אויף צו זיצן און זוכן א עצה, האבן נישט געקענט קומען צו א החלטה וואס טוט מען, וואס טוט מען דא צו ראטעווען דעם רעבן. פון צווייטן זייט דער פאליטישער מצב אין רוסלאנד איז געווען זייער א אנגעצויגענער, ענגלאנד האט אפגעהאקט אירע יחסים מיט רוסלאנד, די די צייטונגען אין רוסלאנד האט געשריבן זייער אסאך פון פון מיט א גרויסן התרגשות מיט א גרויסן ברוגז אויף דעם וואס ענגלאנד האט אפגעהאקט די יחסים מיט זיי. די די צייטונגען האבן געהאלטן אז רוסלאנד האלט פאר א מלחמה מיט ענגלאנד, און ס'האט אויסגעקוקט אזויווי די גאנצע וועלט גייט מתקיף זיין, גייט גייט גייט בא-באקלאפן די רוסלאנד און זיי גייען איר אומברענגען, די גאנצע מדינה איז געווען אין א מצב פון שטיין גרייט אויף א התקפה וואס ס'גייט קומען יעדן מינוט, די סיי די מפלגה די קאמוניסטישע מפלגה סיי דער יוגנט סיי די ווייבער סיי דער סיי דער די די צבא זענען אלע געווען גרייט מען האט זיי אלעמען מגייס געווען אלעמען גענומען אין, צו זיין גרייט אויף צו האלטן ביקסן און זיין גרייט זיך צו שלאגן קעגן די גאנצע וועלט די גאנצע מדינה יעמאלט געווען פארנומען מיט טרעינינג מיט אימונים אויף זיך לערנען ווי אזוי מען קענען אפהאלטן די התקפה וואס ס'גייט קומען פון ענגלאנד און פון אלע אנדערע מדינות. צו דערצו האט אין יענעם צייט פונקט געטראפן א מעשה אין ווארשע, ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן קאווארדא, ער איז געווען א רוסישער, א ווייסער רוסישער, וואס איז ארויסגעגאנגען פון רוסלאנד און איז אוועקגעפארן אין ווארשע, ער האט געהארגעט דארטן איינעם וואס האט געהייסן ווייקאוו, דאס איז געווען דער רוסישער אנגעשטעלטער, פארגעשטעלטער אדער אנגעשטעלטער אין פוילן. עס איז א מורא'דיגע מעשה, מען האט געהארגעט דעם ציר, דעם דעם אנגעשטעלטן פון רוסלאנד אין ווארשע. די זעלבע זאך אויכעט אין פאריז, האבן די ווייסע, איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, מיר זיי דערציילן נישט וואס דאס מיינט, ס'איז האבן די ווייסע האבן געמאכט א פלאן אז זאלן זיך אנווארפן אויף דעם דיפלאמאט פון רוסלאנד, און אויכעט זיי האבן געפלאנט אין פאריז אים אויכעט צו הרג'נען. די רוסישע ממשלה איז געווען זייער זייער נערוועז אויף א אופן, נישט קיין רעגולער אופן, אזוי נערוועז זענען זיי געווען, יעדער שאטן וואס זיי האבן געזען האט זיי אויסגעקוקט ווי א מוראדיגע סכנה פאר גאנץ רוסלאנד, אפילו זייער איינציגער, זייער זייער צל, זייער שאטן האט זיי אויכעט געוואפט, האט זיי אויכעט דערשראקן, נישט נאר א שאטן פון א צווייטן, יעדער זאך וואס זיי האבן געזען האט זיי דערשראקן. דער דער טעראר, דער טעראר פון די פון די פירערס פון די גפו פון די ען קא ווע דע פון די אלע חברה ווי מ'האט זיי גערופן די טשעקע פון זיי אלע איז געווען פשוט זיי האבן זיך צולאזט אויפן ערגסטן אופן וואס עס קען זיין זיי האבן געהארגעט מענטשן אויף רעכטס און אויף לינקס אלטע און יונגע. אמת'ע שונאים פון רוסלאנד, און אזעלכע וואס ס'האט אויסגעקוקט אז זענען שונאים, מ'האט געהארגעט אין די אין די קעלערס פון אין די מקלטים אין די קעלערס פון דארטן, אין די טיפע קעלערס פון גפו האט מען געהארגעט איינעם נאכן צווייטן. וויפיל ס'איז געווען מסוכן דער מצב פון רעבן, איז נאך געווען מער מסוכן צו נעמען יעדער סארט שריט אויף אים צו ראטעווען. מ'דארף אכטונג געבן אז דער שריט וואס מ'נעמט אויף אים צו ראטעווען זאל זיין זייער אכטונג געבן אויפן כבוד פון די ממשלה און נישט בארעדן זיי, פארשטאנדיג פון זיך אליין אז נישט נאר וואס איז געווען מסוכן דער מצב פון רעבן, האט מען געדארפט אכטונג געבן יעדן טריט וואס מ'האט געטאן אויף אים צו ראטעווען. פון איין זייט איז געווען זיכער. אז מיט דעם וואס זאלן זיך אריינמישן אידישע אידישע פון חוץ לארץ אידישע ארגאניזעישאנס און פון חוץ לארץ איז געווען זייער זייער וויכטיג זיי קענען האבן א געשעפט מיט די ממשלה'דיגע מענטשן אין אייראפע. מען קען בעטן נישט נאר אז די אידישע organizations נאר די אידישע ארגאניזאציעס זאלן בעטן ביי די ממשלות פון פון יוראפ פון אייראפע אז זיי זאלן פועל זיין און האבן צוטאן מיט די ממשלה פון רוסלאנד אויף צו משחרר זיין דעם רעבן דאס איז פון איין זייט פון צווייטן זייט איז אבער געווען א זייער א יסודות'דיגער חשש אז די פעולה קען נאך מאכן אויפגערעגט די טשעקא דאס הייסט די די רשעים די אלע וואס זיי נעמען וואס זיי טוען און זעלן זען אין די מעשה אז ס'איז אויכעט א וועג אויף קאנטרע-רעוואלוציאנערי, אז זיי ווילן באשמוציגן, באשווארצן די פנים פון רוסלאנד אין אייראפע אויכעט. ממילא האט מען נישט געוואוסט וואס טוט מען. דאס וואלט זיכער געהאלפן, ווייל די ממשלות פון זיי האבן געטון, אבער אויפן צווייטן זייט, רוסלאנד וועט עס אננעמען אלס א פאטש אין פנים, זיי זאלן עס אננעמען אז ס'קומט אויס אז ס'איז קעגן זיי, איז קען זיין א סכנה אז דער אייבישטער אויסהיטן קען גלייך פטור ווערן פון פריערדיגן רעבן. די טשעקא קען גלייך אראפנעמען דעם רעבן אין איינע פון די קעלערס פון די פון די שפאלערקע און פון די אלע סארטן זיי קענען אראפנעמען דעם רעבן אין דעם אין דעם קעלער פון די שפאלערקע און גלייך דארטן דער אייבישטער אויסהיטן אים הרג'נען וואס טוט מען? דערפאר האט די אסיפה מחליט געווען, דערווייל זאל מען נישט נוצן קיין השפעה פון חוץ לארץ, צו מרכז זיין, צו זיך אפגעבן בעיקר מיט די פעילות ההצלה נאר פון אויסנוצן די כוחות אויף השפעה פון דא אינעווייניג אין רוסלאנד, מילא וועט נישט אויסקומען אז מען גייט צו פארשווארצן דעם פנים ביי אנדערע מדינות חוץ פון רוסלאנד. איז געבליבן א החלטה אז מען זאל זיך פירן, אז מען זאל זיך ווענדן צו די גרויסע מנהיגים פון רוסלאנד און צו די שרים פון די מלוכה. און דאס האט געדארפט געטאן ווערן דווקא אין מאסקווע, וואו דארטן געפינען זיי זיך די די די זיצן און דן זיין וואס צו טאן, האט זיך געשלעפט ביז אויף מארגן אינדערפרי דאנערשטאג אינדערפרי צוועלף אזייגער מיטאג. האבן זיך די עסקנים פון לענינגראד וואס זענען געזעצן דארט אין די אסיפה פון מיטוואך אינדערפרי ביז דאנערשטאג אינדערפרי האבן זיך האבן זיי זיך פארבונדן טעלעפאן מיט די עסקנים פון מאסקווע און מ'האט זיי איבערגעגעבן אין קורצן אויף דעם גאנצן ענין וואס זענען געזעצן וואס זיי האבן מחליט געווען וואס איז געדאנק געווען ביז יעצט און זיי האבן געזאגט אז מען שיקט ארויס א ספעציעלן שליח פון לענינגראד קומען צו מאסקווע און זיי דערציילן אלע פרטים און זען וואס מען קען טון דארטן מיט די שרי המלוכה און מיט די גרויסע מנהיגים פון רוסלאנד. דער רבינ'ס, דעם פריערדיגן רבינ'ס איידעם הרב שמריהו גורארי' איז גלייך נאך די אסיפה ארויסגעפארן צו מאסקווע. די עסקנים אין מאסקווע האבן גענומען זייער זייער פאמעליכע שריט זייער אכטונג געגעבן וואס זיי גייען טון, זיי האבן געציטערט צו מאכן א אסיפה אין איינע פון די שולן פון שטאט אדער אין א פריוואטן שטוב, ווייל זאל נישט די די די געפעאו האלט דאך אין איין נאכקוקן וואס טוט זיך, אז זעלן זען אז ס'קומען אן מנהיגים פון אידישקייט פון די אידישע ארגענעזעישאנס קומען זיך צוזאמען אין שול אדער אין א שטוב, עט עס זיי אויפרעגן און זעלן וויסן אז דאס טוט זיך וועגן פריערדיגן רעבן. דערפאר האט מען געמאכט די אסיפה. אין איינע פון די צימערן פון א באנק אין מאסקווע, מען האט אפגערעדט אז מען זאל זיך טרעפן אין איינע פון די צימערן פון א באנק אין מאסקווע, דארט וועט נישט איינפאלן די געפעאו אז די אידן, פרומע אידן, אז די אידן, די מנהיגים פון אידישקייט, זיצן דארטן צוזאמען מיט דעם איידעם פון רעבן, ר' שמריהו גור אריה. ממילא האבן זיי געמאכט דארטן די אסיפה. אין א באנק גייען דאך אריין און ארויס אסאך מענטשן א גאנצע צייט, איז דער פחד פון די אויגן פון די געפעאו איז געווען אסאך אסאך קלענער ווי מען זאל עס מאכן אין א שול אדער עס מאכן אין איינע פון די שטיבער פון פון אדער אין א שול אדער אין די שטיבער פון פון אידן פון מאסקווע. הרב גורארי' איז געפארן גלייך פון די באן, ער איז געפארן מיט די באן ביז מאסקווע, פון די באן איז ער גלייך געפארן אין דעם באנק וואו זיי האבן זיך געדארפט טרעפן. די דער זיצן דארטן און דן זיין האבן זיי דן געווען אין דריי וועגן וויאזוי מען דארף טון צו ראטעווען דעם רעבן די ערשטע וועג א' צו אויסנוצן אלע קשרים וואס מען האט די פראטישע קשרים וואס מען האט מיט די געפעאו פון לענינגראד מיט זיי אליין זאל מען אויכעט האבן צו טון די צווייטע זאך, מען זאל זיך, מען זאל זיך, מען זאל זיך ווענדן צו די הויכע מענטשן אין די ממשלה פון רוסלאנד, וואס זייערע הוראות איז מחייב אויכעט די געפעאו, זיי זענען העכער ווי די געפעאו, סאו זיי קענען זיי מחייב זיין וואס זיי דארפן טון. דריי, מען האט מחליט געווען יא אז מ'עט זיך פירן צו די, אז מ'עט זיך ווענדן צו די יהדות העולם, צו די אידן פון דער וועלט, און אויכעט דעת הקהל פון די וועלט. יעדער איינע פון די דריי וועגן האט געהאט א מעלה מיט א חסרון. די מעלה פון גיין אויף א דרך שטילערהייט גיין מיט א פראטישן אופן צו די געפעאו און זיי מסביר זיין און בעטן זיך ביי זיי, איז געווען אז דאס קען נישט אויפרעגן די געפעאו, מען רעדט דאך נישט מיט אנדערע אויף צו משכנע זיין די געפעאו, מען גייט אליין רעדן מיט זיי, עס איז אז מען האט זיי נישט פאר'מסר'ט, מען האט זיי נישט פארשווארצט דעם פנים, איז לכאורה וואלט דאס געווען זייער גוט. אבער די נקודה איז זייער חשוב, אז ס'וואלט געווען זייער גרינג זיך צו טרעפן מיט זיי און זיי נישט מאכן אויפגערעגט, ווייל אין אסאך אין אסאך מצבים און אסאך מאל די געפעאו אין איין שטאט אז מען רעדט וועגן געפינט זיך ווערט זייער געטשעפעט, אז מען גייט צו די ממשלה און מען בעט ביי זיי אז זיי זאלן משכנע זיין די גפאו, איז אז מען גייט זיך טרעפן מיט זיי אליין איז אסאך וויכטיגער, און אסאך מאל אז מיט נאר אז זיי האבן זיך דערוואוסט אז מען רעדט מיט מענטשן פון ממשלה און מען האט געוואלט אז די מענטשן פון ממשלה זאלן רעדן מיט זיי, האבן זיי פשוט גלייך געהארגעט די מענטשן און פטור געווארן, זיי האבן נישט געווארט אפילו אז מען זאל קומען רעדן מיט זיי. און ס'קען זיין אז אפילו לכתחילה האבן זיי נישט געטראכט צו הרג'נען דעם מענטשן, וויבאלד אז מ'האט זיך די חוצפה מ'האט זיך געווענדעט צו די אנשי ממשלה אז זיי זאלן רעדן מיט די גפאו אז מען זאל דעם מענטשן ארויסלאזן, איז האבן אפילו מען האט נישט געטראכט פריער אים צו הרג'נען האבן זיי אים געהארגעט. דאס איז געווען די מעלה און די חסרון, דאס איז געווען די מעלה. אבער דער דער פחד פון גיין צו די גרויסע מענטשן פון די פון די ממשלה איז געווען אז דאס קען זיין אז ס'וועט אויסקוקן ביי די גפאו אזוי ווי מ'האט גע'מסר'ט אויף זיי, ווי געזאגט פריער עט דאס זיין א ביטערע מצב ווייל יעמאלט קענען זיי הרג'נען אפילו איינער וואס זיי האבן נישט געוואלט הרג'נען. די וועג, איינער פון די וועגן וואס מען האט מחליט געווען אז מען זאל זיך ווענדן צו די אידישע וועלט יהדות העולמית, איז נישט נתקבל געווארן, ווייל דאס האט מען שוין געהערט פריער, ווי געזאגט פריער, אז די מענטשן פון די אסיפה אין לענינגראד האט געזאגט אז דאס קענען מאכן אסאך אסאך ערגער. די די זיצן אין באנק און דן זיין האט זיך געענדיגט אן מקבל זיין קיין החלטה זיי האבן נישט געקענט נעמען קיין החלטה ס'איז אויסגעקליבן געווארן פון דעם גאנצן מענטשן וואס זענען געווען דארטן האט מען אויסגעקליבן א ועד מיוחד מ'האט מחליט געווען ס'זאל זיך טרעפן נאך אמאל און נאך אמאל דן זיין וואס מען זאל טון און דארטן ברענגען אלע נציגים פון די אידע פון די אידישע מוסדות פון די אידישע ארגאניזעישאנס פון מאסקווע די משתתפים, די אלע וואס זענען געווען אויף די אסיפה דאנערשטאג אינדערפרי אין באנק, האבן זיי זענען אוועק געגיין מיט זייער א שווערע מצב רוח, זיי האבן געפילט זייער שלעכט, יעדע סעקונדע איז טייער, און מען ווייסט נישט וואס צו טון, יעדע סעקונדע איז טייער, ווער ווייסט וואס זיי קענען אפטון דערווייל מיטן פריערדיגן רעבן. אלע האבן מסכים געווען אז מען טאר נישט שטעלן דעם רעבן אין סכנה, די לעבן פון רעבן אין סכנה, דורך זיך ווענדן צו די גרויסע מענטשן אין די ממשלה,

די אידן פון חוץ לארץ, דעת הקהל פון חוץ לארץ פון די אידישע, קען ברענגען הילף, אבער דאס קען נעמען א לאנגע צייט, און די השתדלות קען ברענגען חלילה נאך אלס, אייכעט אז ס'זאל זיין א הוכחה צו די גפאו, אז והראיה איר ברענגט די אלע אידישע ארגאניזעישאנס פון חוץ פון רוסלאנד, עס איז א זיכערע זאך, לויט די מצב וואס מען האט גערעדט פריער, ווי עס איז געווען רוסלאנד'ס מצב מיט ענגלאנד און מיט די גאנצע וועלט וואס זיי האבן געוועט אז מען גייט זיי באוואפן, באקלאפן און איינעמען און צו משמיד זיין אין גאנצן רוסלאנד, איז אז מען וועט זיך ווענדן צו די אידן, וועט דאס אנווייזן אז דער רבי איז א קאנטרע-רעוואלוציאנער, א מסוכנ'דיגער, והא ראיה, ער האט אונטערגעשטעלט, אנגעשטעלט די גאנצע אידישע וועלט זאל ארויסקומען קעגן רוסלאנד און ארויסלאזן דעם פריערדיגן רעבן. און דאס קען זיין אז די וועלט פון חוץ פון רוסלאנד מישט זיך אריין און זיך משתדל פאר אים, איז דאך א ראיה אז דער פריערדיגע רבי איז קעגן די ממשלה. איז געבליבן אז דערווייל זאל מען זיך זאל מען זיך ווענדן פרטית'דיג צו צו זיך טרעפן מיט די געפעאו אליין און רעדן מיט זיי, צו זיך טרעפן מיט די געפעאו פון לענינגראד מיט די פירערס און מ'זאל זיי זאלן ארויסלאזן דעם רעבן. אבער גלייך ווען מ'האט אנגעהויבן מחליט זיין אז דאס גייט מען טון איז גלייך נתברר געווארן אז דאס איז איכעט נישט קיין גוטע וועג אזוי האט מען מחליט געווען שבת אין דער פרי דאס געווען אלץ דאנערשטאג ביז שבת שבת אין דער פרי געקומען אין מאסקווע א פרומער איד פון לענינגראד און האט געהאט אינפארמאציע אז דער מצב פון רעבן איז מורא'דיג זיין מצב איז מורא'דיג און די געפעאו פון לענינגראד האט מחליט געווען אז מען גייט הרג'נען דעם רעבן מיט א קויל ער איז געקומען דערציילן אין מאסקווע וואס דער מצב איז, פון וואנעט זיי האבן אויסגעפונען שטייט נישט, זיי האבן אויסגעפונען אז דער מצב איז זייער א ביטערער מצב. שבת פארנאכט האט מען געמאכט ווייטער, האט זיך גענומען דער ועד וואס מען האט אויסגעקליבן דאנערשטאג, האבן זיך נאכאמאל צוזאמגעקליבן, און זיי האבן מחליט געווען אז עס איז נישטא קיין ברירה, זיי גייען זיך ווענדן צו די פירערס, צו די מנהיגים פון רוסלאנד און זיך בעטן פאר דעם רעבן. אויב די געפעאו לענינגראד האט, אויב לויט ווי דער איד וואס איז אנגעקומען שבת אינדערפרי האט דערציילט אז די געפעאו פון לענינגראד ער האט געברענגט די אינפארמאציע אז זיי האבן שוין מחליט געווען אז זיי גייען הרג'נען דעם רעבן מיט א קויל איז במילא איז איז דאך און זיי האבן שוין מחליט געווען אז מען גייט אים שיסן איז דאך נישטא וואס צו וואס צו אנווערן זיי האבן דאך שוין מחליט געווען במילא לאמיר גיין רעדן מיט די פירערס פון רוסלאנד יענעם יענעם אוונט מוצאי שבת האט מען געשיקט טעלעגראמעס צו קאלינין, ער איז געווען דער נשיא, דער פרעזידענט פון די מדינה, מען האט געשיקט איכעט צו דעם ריקוב, וואס ער איז געווען דער ראש ממשלה, און איכעט צו די הנהלה פון די געפעאו אין מאסקווע, האט מען געשיקט טעלעגראמעס צו דעם צו דעם נשיא, צו דעם ראש ממשלה, און צו די הנהלה פון די גע פ ה, אזוי האט מען איכעט מודיע געווען אין אלע אידישע שטעט אין אלע פלעצער וואס איז דא דארטן גרויסע קהילות פון אידן אין רוסלאנד אזוי ווי חארקוב און מינסק און די זעלבע אויכעט אין אנדערע שטעט און מ'האט געבעטן אז מען זאל נעמען ארום לויפן און נעמען חתימות פון הונדערטער טויזנטער אידן אין רוסלאנד און פון מוסדות און פון חברות, ס'הייסט פון ארגענעזעישאנס, פון אידישע ארגענעזעישאנס אין רוסלאנד, און מען זאל מאכן מיט א כתב בקשה מיוחד, און מען זאל בעטן און שרייבן דארטן אז דער רבינ'ס יחס צו די מדינה אין רוסלאנד איז געווען זייער א ערליכע הנהגה, און האט זייער געהאלטן פון זייערע גוטע זאכן וואס זיי טוען, און ער האט, און פארקערט די ממשלה האט זייער מעריך געווען וואס ער האט געארבעט אז מען זאל טרעפן, מאכן גאנצע פלעצער וואו ס'זאלן וואוינען אידן און זיך פארנעמען מיט חקלאות אזוי ווי געזאגט אין די פריערדיגע וואך, זאל זיך פארנעמען מיט מיט איינזייען פרוכט און ירקות, פירות מיט ירקות, און אז אז אז ער איז ריין פון יעדן זאך וואס מען איז אים מאשים וואס מען באשולדיגט אים, און ער קיינמאל נישט געווען קיין קאנטרע רעוואלוציאנער. די די דער פעטיציע אדער אט דעם אט דעם חתימות וואס מען צאמקלייבן און מען שרייבן דארטן ווען מען געזאגט פריער אז דער פריערדיגער רבי איז א איז א גוטער אזרח אין רוסלאנד זאל בעטן איין זאך ארויסלאזן דעם רעבן פון כלא זיי דעם רעבן לאז דעם רעבן ארויס דער ועד האט זיך משתדל געווען אויכעט זיך צו טרעפן מיט דעם הויפט פון די געפעאו פון גאנץ רוסלאנד זיין נאמען איז געווען מאנזשינסקי, און אים מסביר זיין אז דעם רבינ'ס איינזעצן איז געווען, דער גאנצער יסוד פונעם איינזעצן איז א טעות, ער האט גארנישט געטון און ער איז גארנישט שולדיג אין קיינע זאכן וואס זיי באשולדיגן אים. דער ועד האט זיך אויכעט געווענדעט צו א פרוי, גברת פישקאווא, זי איז געווען די ערשטע פרוי פון דעם רוסישן שרייבער וואס איז געווען מפורסם, האט געהייסן מאקסים גורקי, וואס זי איז געווען די הויפט פון דעם צלב האדום פון רוסלאנד, אויף ענגליש הייסט עס די רעד קראס, יעדער איינער ווייסט אין ארץ ישראל, אויף אידיש ווייסט מען, ס'הייסט די צלב האדום, די רויטער קרייץ, זיי פארנעמען זיך מיט אין אלע מדינות אויף צו זען אז מען זאל נישט אונטערטעניגן מענטשן און נישט באשטראפן מענטשן, און אז ס'דא למשל ארעמע לייט ברענגען זיי עסן מיט אנטועכץ. דער מוסד וואס איז זיך משתדל וועגן איינגעזעצטע מענטשן פאליטישע, די גברת פישקאווא האט זוכה געווען צו א מורא'דיגן כבוד און השפעה אין דעם גרויסע פענסטער אין די ממשלה פון רוסלאנד. דאס זענען געווען די אלץ די ערשטע טריט וואס מען האט געמאכט דער וועד פון די הצלה האט געמאכט אז מען זאל ראטעווען דעם רעבן פון א זיכערן טויט דערווייל האט זיך אויסגעשפרייט די ידיעה אויפן איינזעצן פון רעבן אין די גאנצע מדינה נישט נאר אין לענינגראד און א מוראדיגער פחד איז ארויפגעפאלן אויף אלעמען די אידישע די אידישע פירערס האבן געזען אין דעם מאסר א נקמה וואס די יעווסעקציע און די געפעאו האבן קעגן די פרומע אידן רבנים האבן גוזר געווען תענית אויפן ציבור, מען האט גוזר געווען, מען האט גוזר געווען צו פאסטן, יעדן ארט האבן די אידן געפאסט מאנטאג און דאנערשטאג פונעם ערשטן, די מאנטאג און דאנערשטאג פון די ערשטע וואך וואס מ'האט אים איינגעזעצט, אין די שולן אין די בתי מדרש זענען געווען מניינים און ס'איז געווען געפאקט פול ביז מען האט נישט געקענט אריינגיין אין שול. מען האט געזאגט א גאנצן טאג האט מען געזאגט תהלים מיט מורא'דיגע טרערן און תחנונים צום אויבערשטן אז ער זאל ראטעווען דעם רעבן, ס'איז געווען אזוי ווי א לאנגער יום כיפור און די גאנצע אידישע רוסלאנד האט זיך געפילט אזוי ווי א לאנגער יום כיפור, אין אלע שולן האבן די אידן געדאווענט און זיך געבעטן ביים אויבערשטן אויף דעם לעבן פון דעם רעבן. דער וועד פון מאסקווע האט ממשיך געווען און געזעצן טאג און נאכט אויף צו און זיי האבן געטאן פעולות אויף צו ראטעווען דעם רעבן, א ספעציעלע סכנה איז געווען אויף דעם לעבן פון רעבן ווייל ער איז געווען איינגעזעצט אין דעם אין דעם נעץ פון די לענינגראדער געפעאו וואס דאס וואס מעסינג עה זיין נאמען איז געווען מעסינג ער איז געווען דער ראש פון די געפעאו פון לענינגראד און ער איז געווען באוואוסט ווי א באוואוסטער זייער א שטארקער אנטיסעמיט און ער האט מורא א צורר א צורר היהודים, במילא איז געווען דער פחד זייער זייער גרויס, און א ספעציעלע סכנה איז געווען אויפן רבינ'ס קאפ, ווייל ער איז דער פירער פון די געפעאו אויף לענינגראד, יעדע רגע איז געווען מורא'דיג, יעדע רגע איז געווען איז געווען עלול אז דער ראש פון די געפעאו פון לענינגראד, דער מעסינג, דער אנטישעמי, קען הערן וואס טוט זיך, און ער אליין קען קומען און הרג'נען דעם רבינ'ן. יעדע סעקונדע איז געווען ממש טייער, און מען האט נישט געטארט פארלירן קיין איין סעקונדע אויף צו באווירקן אלע סארטן מענטשן וואס מען קען אז זיי זאלן ראטעווען דעם רעבן. מיט דעם האבן מיר געענדיגט דעם די מעשה מיט די אסיפות און די ועדים וואס האבן געטון מיט די עצות וויאזוי מ'זאל ראטווען דעם רעבן און ווי גרויס די סכנה איז אין יעדן סעקונדע אז מען קען הרג'נען דעם דעם רעבן חס ושלום יעצט וועלן מיר אריבער גיין אם ירצה השם קומענדיגע וואך מיט ארויסברענגען דעם דעם צווייטע חקירה און דעם פסק דין וואס איז געווען אויף טאקע אים צו הרג'נען חס ושלום און דערנאדן ווי ער איז געראטעוועט געווארן.